זאגט ער די דאגות מיט די טירדות דאס איז די גלי הים, דאס איז די גלים פון דעם ים, זאגט ער כי תשא את ראש הייב אויף די קאפ זאל זיין העכער די גלים פון ים, אז די קאפ זאל נישט זאגען, די קאפ די קאפ אינדרויסן, כי תשא את ראש די קאפ אינדרויסן, כי תשא את ראש אויפהייבן די קאפ פון אלע דאגות און נישט די קאפ זאל נישט ליגן אין דעם, טו מיט די הענט יגיע כפיך ולא יגיע ראשך. ער איז געווען פארמאכט אין צימער על התורה ועל העבודה, ער איז געווען פארמאכט אין צימער על התורה ועל העבודה, ס'איז אמאל געקומען איינער דארטן, א גוי מומחה, וואס איז געווען א מומחה צו אזעלכע שפילעכלעך, א לוליין רופט מען דאס, איר ווייסט, דער וואס גייט אויף א שטריק, איינער וואס גייט אויף א שטריק, אויף א הויכן טייך, גייט ער אויף א שטריק, אויף א הויכן שטריק, און ער גייט, ער גייט אויף א שטריק, עפעס א מומחה, און רבי חיים קראסנער איז ארויסגעגאנגען געבן א קוק וויאזוי ער גייט,

טראכט ער נאר אויף די פסיעות זיינע, אויף די טריט זיינע, ווי אזוי צו גיין מיט די מומחה, ווייל טאמער טראכט ער יעצט איין מינוט אויף פרנסה, פאלט ער אריין אין טייך אריין און גייט שוין נישט דארפן קיין פרנסה. פארשטייט? איז ער גייט אויף די, ער מאכט עס טאקע פאר פרנסה, אבער ווען ער גייט אויפן שטריק טראכט ער נישט אויף די פרנסה, טראכט ער נאר אויף די טריט. אזוי דארף א איד ארבעטן אויף פרנסה, ער דארף ארבעטן פאר פרנסה אבער די קאפ זאל נישט זיין אין דעם, די קאפ זאל נישט טראכטן פון פרנסה, די קאפ זאל טראכטן נאר פונעם אייבערשטן, כי תשא את ראש, די קאפ אינדרויסן, די קאפ אינדרויסן, כי תשא את ראש, מיטן קאפ וויסן אז דער אייבערשטער גיט ער איז דער זן ומפרנס ומכלכל און מקרני ראמים עד ביצי כינים, יגיע כפיך כי תאכל ולא יגיע ראשך, ווי האט ער געזאגט די סאטמאר רב זכרונו לברכה, ער זאגט יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.

פון די ארבעט. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ אינמיטן די ארבעט זאלסטו אביסל לערנען. אבער נישט יפה דרך ארץ עם תלמוד תורה נישט אינמיטן לערנען אין זין האבן די ארבעט. יא. ער ער האט געזאגט דער רב חצקל קוזמיר אז דאס טייטשט גדול הנהנה מיגיע כפיו זאגט די גמרא אין ברכות יותר מירא שמים. נהנה מיגיע כפיו איז גרעסער מירא שמים? ווי פארשטייסטו אזא זאך? די יא יא. איינער וואס ער ארבעט, ער טוט השתדלות, אבער ער לעבט אז איך טו נאר מיט די הענט, דאס איז אלץ די אייבערשטער, ער לעבט דאס. ס'איז נישט ער דרש'נט אמונה, ער לעבט דאס. אה, מילא איז ער נישט בייז אויף קיינעם, גייט נישט קיין דין תורה מיט קיינעם, האט נישט מורא, קיין משיג גבול פון קיינעם, ער ווייסט ער ארבעט מיט די הענט, די אייבערשטער גיט די פרנסה. ער האט נישט מורא פון קיין משיג גבול, אזא איינער זאגט ער איז גרעסער פון ירא שמים, איז די מדריגה גרעסער, אז א נהנה מיגיע כפיו, ער ווייסט טאקע באמת, מיט א אמת לעבט ער אז ס'איז נאר די הענט, אלס אייבישטער, ס'איז אלס אייבישטער, ס'איז גארנישט, איז ער נישט קאטערידער, ער שלאפט רואיג ביינאכט, ער איז נישט צעחושט, ער האט נישט קיין עגמת נפש, איז געווען א איד דא אין קרית צאנז אין נתניה, ער האט געהייסן ר' בערל כהן, האט א אייניקל א גרויסע דיין רבי יענקל כהן צאצאים רב דער רבי בערל כהן איז געווען א ארעמאן ארעמאן און עפעס א טאג עפעס א דאנערשטיג האט ער געקריגן א ידיעה אז ער'ט געווינען די לאטערי די לאטו אז ער'ט געווינען די לאטו א גרויסן סכום און נישט נאר זוכה געווען נאר האט עס געקריגן שוין אויך מ'האט אים געגעבן די געלט ש א גביר מונטיג שפעטער האט מען געקלינגען אז ס'איז געווען עפעס א טעות און איז געקומען מיט עס צוריק און ער זאל צוריק ברענגען די געלט. ער זאל צוריק ברענגען די געלט! און ער איז געפארן מיט אזא שלוות הנפש, מיט א רואיגקייט צוריק געגעבן די געלט. און די קינדער האבן געפרעגט, טאטע פון ווי נעמסטו אזא רואיגקייט? דו ביסט שוין געווארן א גביר און פלוצלינג צוריק צו אלע חובות אין באנק? און וויאזוי ביסטו געבליבן אזוי רואיג, די זעלבע רואיגקייט, די זעלבע פרייליכקייט? ווי אזוי? האט ער זיי געענטפערט רבי בערל אזוי, הערט זיך איין, די גמרא זאגט, די גמרא זאגט עס אויך, דער עושר בעושרו, אבער די ידיעה אז ווען ווען א מענטשן ווערט נגזר גזר דין מוות לא עלינו, לא עלינו אין הימל אז ס'ווערט נגזר מוות, איז דא א גביר וואס מ'איז אים פודה מיט די עשירות, מ'נעמט אים אוועק די עשירות, בלייבט ער ביים לעבן. ער בלייבט לעבן ווייל מ'נעמט אים צו די עשירות, בלייבט ער לעבן. נו, וואס וועט מען טון מיט ארעמאן ווי מיר זאגט ער? איז אבער ס'ווערט נגזר מוות, איז וועט ער חלילה וחס דארפן מוז ער שטארבן? האט דער אייבישטער אים געשיקט א עשירות אויף א פאר טאג צוויי, ממילא האט ער עס צוגענומען אזוי האט ער פודה געווען דעם מוות. איז דארף איך נישט מאכן קיין סעודת הודאה פאר דעם פרעג איך אייך זאגט ער. דארף איך נישט מאכן קיין סעודת הודאה, פארשטייט וויאזוי מ'לעבט כי תשא את ראש די קאפ אין דרויסן, וויאזוי מ'לעבט מיטן קאפ געזונט. א צווייטער וואלט געוויינט און געשריגן אוי א גביר צוריק א ארעמאן וואלט יעצט געווען ס'וואלט אים געקענט אנמאכן די בריאות און די נערוון אויף א גאנץ לעבן כ'בין שוין געווארן א גביר כ'בין שוין געווארן א ארעמאן געלעבט אביסל אנדערשער א גביר איז נעמט מען צו די עשירות און אזוי איז מען פודה די מיתה מ'איז פודה די מיתה נו איז אז ער איז א ארעמאן און עס ווערט נגזר מיתה נישטא וואס צו פודה זיין האט די אייבישטער געמאכט פאר אים א גרויסע ישועה אויסטערלישע ישועה וואס ער זאל זוכה זיין דעם לאטו ווערט ער דאך א עושר

א מורא'דיגע מעשה, דער רב חצקל שרגא פרענקל תאומים, ער האט געהא ער איז געווען קלאסנער רב, און ער האט געהאט א איידעם האט ער געהייסן הגאון ר' יוסף טייטלבוים און ער איז געווען א רב אין א שטאט אין אונגארן, כ'קען אפילו נישט ארויסזאגן דעם נאמען פונעם שטאט, ניעפאלאמיץ. ניעפאלאמיץ, אזא שטאט דארטן, און רבי יוסף טייטלבוים איז דארטן געווען רב, ער איז געווען רב פון שטאט, ער האט געוואוינט אין א געדינגענע דירה, וואס דעם דירה האט ער געדינגען פון א גוי, ער האט געדינגען פון א גוי די דירה, ביום מן הימים, ער איז א רב, ווי דער עולם ווייסט אז דעמאלטס איז געווען א פרנסה, מען האט חתונה געמאכט קינדער, א רב איז געווען א מסודר'דיגע זאך, ער האט געהאט פרנסה, ביום מן הימים, קומט דער בעל הדירה, ער האט געוואוינט אין א געדינגענע דירה פון א גוי, קומט די בעל הדירה און האט אים מודיע געווען הער זיך איין, דער גוי האט אים געזאגט איך וויל גיין פארקויפן די דירה, איך וויל גיין פארקויפן די דירה, אדער קויפסטו עס אפ, בבקשה דו קענסט עס אפקויפן, טאמער נישט ליידיג אויס די דירה ווייל איך וויל עס אוועקשטעלן למכירה, איך וויל פארקויפן די דירה. דא איז אים געווארן מורא'דיג ענג, פארוואס? ווייל געלט, האט דער רבי יאסל טייטלבוים, געלט צו קויפן א דירה, די גוי פון די דירה האט ער נישט געהאט, און דינגען א דירה איז נישט געווען ווייל ס'איז געווען באזעצט מיט אלעמען, גוים מיט להבדיל אידן, ס'איז געווען באזעצט, ס'איז נישט געווען ווי צו דינגען א דירה. און די טייטש פון דעם איז, די טייטש האט געדארפט אפלאזן דעם שטאט, אפלאזן די רבנות, אפלאזן די גאנצע, ס'איז געווען בצר להם, ס'איז געווען ממש בצר להם, ער וויל ארויסגעבן די דירה, קויפן, געלט קויפן די דירה האב איך נישט, דינגען א דירה איז נישט געווען דארטן, טייטש ער דארף אפלאזן די רבנות, ס'איז געווען זייער בצר להם.

זיי דאס איז פיל פריער דער רעבעצן זי די רעבעצן רבי יאסל טייטלבוים די טאכטער פון רבי חצקל שרגא אין די די שווי די וויל זי האט זיך צעוויינט זיך צעוויינט געפערליך דא די דירה נעמט מען צו און דא איז מ'באפאלט איר און אזוי תוך כדי בכיה איז זי אנטשלאפן געווארן אויפן טיש און זי געווען אנטשלאפן געווארן דעמאלט ווען זי איז אנטשלאפן געווארן איז די טאטע אראפגעקומען צו איר און האט איר געזאגט יעצט וועל איך פארליינען די לשון פון ר' ברוך שמעון וואס ער שרייבט והנה נראה לה אביה, די טאטע אראפגעקומען, די טאטע איז געווען ר' חצקל שרגא פרענקל תאומים דאס איז רבינו המחבר, זאגט ער והנה נראה לה אביה רבינו המחבר, די בעל דברי יחזקאל בחלום, ואמר לה, די טאטע האט איר געזאגט, אני מתבייש ממך בתי ועל הבכי שלך, איך שעם זיך פון דיר מיין טאכטער און אויף דיין געוויין אין עולם העליון, דו זאלסט וויסן,

חזרו ואמרו בבית דין של מעלה, האט מען שפעטער געזאגט בית דין של מעלה אז ס'איז נישט גענוג זוהי מעשה כי יש להוסיף עגמת נפש שיש בה מעין שפיכת דמים, ווייל זי דארף דאך שטארבן, ס'איז דאך א גזר דין מוות, דאך א גזר דין מוות דארף זיין מעין שפיכת דמים, און פאר דערפאר, און דערפאר, ובלא זה לחיותך כפרה, דערפאר איז געקומען די בזיונות וואס דו האסט געכאפט פון די פרוי. ואיך זה תבכי גייסטו און דו וויינטסט על הכפרה הזו, ותיקץ והנה חלום. זי האט זיך געגעבן א כאפ אויף פון שלאף, גלייך זי האט זיך אויפגעכאפט שרייבט ער דא איז אריבער א האלבע שעה, איז געקומען די פרוי צו לויפן, זי האט איר מפייס געווען אז זי האט געהערט אז ס'איז נישט געשטויגן און נישט געפלויגן אז זי האט קיינמאל נישט גערעדט אויף איר, איבערגעבעטן אז זי האט געהערט אז זי האט קיינמאל נישט גערעדט אויף איר, ס'אריבער אפאר שעה איז די גוי געקומען און האט געזאגט כ'האב מיך מיישב געווען איר קענט דא בלייבן איך וויל עס נישט פארקויפן די דירה. איך וויל נישט פארקויפן די דירה איר קענט דא בלייבן. האט ער געזען אז קיין אריבער א פאר שעה ובא הגוי לבייתם ואמר נמלכתי להשאיר המצב כמו שהיה וכמו שגרתם עד כה תמשיכו לגור וכך נשמו לרווחה. וואס איז די פשט א מענטש גייט אריבער עגמת נפש היינט איז נישטא קיין גילוי חלומות נישטא ווער זאל קומען פון הימל זאגן אז ס'איז געווען עפעס א גזר דין מ'האט עס אויסגעלייזט נו אלא מאי ס'איז נישטא די גילוי חלומות דארף מען אונז גלייבן אזוי אז יעדע זאך יעדע עגמת נפש וואס דו גייסט אריבער דו ווייסט נישט וואס דא איז געווען דו ווייסט נישט דו ווייסט נישט וואס די עגמת נפש האלט דא אפ איך ווייס נישט וואו די עגמת נפש וואו די איידיע וואו די בושות האבן דא אפגעהאלטן כזיס ווערסט רואיג שטענדיג די קאפ אויבן ווי האט יענער געזאגט ניין איינער האט פארשפעטיגט א באס ער פארשפעטיגט א באס מיט א מינוט ער דארף לויפן צו די ביזנעס און און ער האט געווארט, און ער האט געדארפט נעמען א ספעישל, די ספעישל קאסט א ים מיט געלט, אסאך געלט, און ער האט געווארט אסאך צייט אויפן טעקסי, איז ער געווען אזוי צוקאכט און צורודערט, פארשפעטיגט מיט א מינוט דעם באס, און ער האט געווארט ווארטן אויף א טעקסי אסאך צייט, און עס קאסט אסאך געלט, האט אים איינער געזאגט, זאג נאר, ווען דו וועסט קריגן יעצט א ידיעה אז די גאנצע באס האט זיך איבערגעדרייט און זענען געהארגעט געווארן דארטן, אדער פארוואונדעט געווארן, וואלסטו געווען רואיג, הא? וואלסטו געדאנקט דעם אייבערשטן. פרעגט ער מיר, פרעג איך דיר, די אייבערשטער דארף הרג'ענען א גאנצע אוטובוס כדי דו זאלסט זיך פילן בעסער? איך זאג, אזוי קענסטו נישט גלייבן אז אלץ וועגן דיין טובה, אז אלץ וועגן דיין טובה, אז דו וועסט לעבן מיט'ן אייבערשטן, ווי דו האסט געזאגט אשר בדברו מעריב ערבים, אשר בדברו, אז דו וועסט גלייבן יעדע זאך איז פונעם אייבערשטן, מעריב איז מלשון זיס, והערב נא, מאכסטו זיס יעדן ערב יעדן חושך. אשר בדברו אז דו וועסט גלייבן אז יעדע זאך איז נישט פון דעם מענטש אין אמת נאר פונעם אייבערשטן, און בדברו מעריב מאכסטו זיס, מלשון הערב נא ערבים יעדן חשכות, מאכסטו זיס יעדן חשכות, און יעדן זאך און יעדן פרט ווען מען לעבט דאס, ווי דער הייליגער חתם סופר זאגט די וואכעדיגע סדרה, זאגט ער אויפן פסוק וראית את אחורי ופני לא יראו, זאגט ער אונז זעהן מיר און אנו רואים זאגט ער כמה דברים סיבות מסיבות שונות אשר נעשים בארץ אשר אנו מתמיהים מען ווינדערט זיך למה עשה השם יתברך ככה מען ווינדערט זיך פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט דאס פארוואס אבל לאחר רבות הזמן גייט אריבער א צייט רואים ומבינים למפרע למפרע הכל זעהט מען אלץ איז געווען לטובה זאגט ער וראית את אחורי, נאר שפעטער וועסטו זעהן ס'געווען לטובה, ופני פארדעם לא יראו, דעמאלטס זעהסטו נישט הכל לטובה, פארוואס? ווייל פארדעם אנו רק רק מאמינים בלתי ספק לא דבר כי לא דבר ריק הוא, רק מאתנו טעם הדבר כמוס ונעלם, אבער מ'גלייבט, אבל קודם שנעשה פתגם המלך, אין אנו מבינים, מ'פארשטייט נישט, רק מאמינים. בלתי ספק כי לא דבר ריק הוא, רק מאתנו הדבר, רק מאתנו טעם הדבר כמוס ונעלם, זאגט ער, זאגט דער חתם סופר דעם לשון, זה האמונה אז דו זעהסט נאך נישט, נאר שפעטער זעהסטו, וראית את אחורי, ופני לא יראו, זה האמונה ווען דו זעהסט ופני דארפסטו גלייבן, טובה גדולה היא לנו, כי מקבלין שכר על האמונה, דאס איז פאר אונז, אונזער טוב. און דו גייסט אריבער א שוועריקייט, וועסט וויסן והיה נכון לבוקר די וואך, וועסט זיין גרייט אז נאך א אז נאכדעם קומט א בוקר, נאך א ויהי ערב קומט א בוקר והיה נכון לבוקר, דו זעסט נישט פון איינמאל, דו זעסט נישט, ווי זאגט ר' אשר ווייס, ער זאגט אז א מגילה דארף זיין איגרת, פארוואס א איגרת? ווייל אז די מאכסט אויף אזוי נארמאל א מגילה, נישט כי איגרת, און די זעהסט דא איז געווען עפעס א שוועריקייט, המן האט געוואלט הרג'נען אידן, די זעהסט דא האט מען געכאפט אסתר, זעהסט עפעס א שוועריקייט, דאס מען ליינט נישט אזוי א מגילה, אז מען ליינט פון אנהייב ביזן סוף, און דעמאלטס זעהסטו ווי ס'איז אלץ געווען א טובה, פארשטייסט? און אז די קוקסט נאר נאר אויפן פוינט דא קען די ווערן שווערע קשיות, אבער ראית את אחורי. ווי זאגט מען דארטן א ווערטל, עפעס א רב האט דערציילט אז ער איז געפארן ארום מיט די באן פון טשיקאגאו קיין ניו יארק,

סע צוויי אנדערע שיך. פרעגט ער אים וואס איז דאס? אוי זאגט ער אנטשולדיגט די ווייסט איך ארבעט שוין פערציג יאר און ס'איז די ערשטע מאל זאגט ער נאר אזוי זאגט ער אים ער זאגט אים ס'איז די ערשטע מאל וואס דו ביסט שוין די צווייטער וואס צווייטע טעות אין איין מאל און דער נאר האט נישט פארשטאנען אז ס'איז נישט קיין צווייטע טעות ס'איז איין טעות אז דו האסט דא געביטן די שיך האסטו נאך איינעם געביטן די שיך פארשטייסט ער האט נישט געכאפט, ער זאגט אז אין פערציג יאר איך ארבעט דא, און יעצט איז די ערשטע מאל וואס שוין די צווייטע טעות אין איין פרי מארגן, און ער כאפט נישט אז ס'איז דאס נישט קיין צוויי ס'איז איינס, פארשטייסט ס'איז איין מעשה, איין גרויסע מעשה דא, מאכסט נישט אין דעם, קוק נישט אויף דעם פראבלעם, ס'איז איין גרויסע מעשה וואס ס'וועבט זיך פאר דיר, וואס ס'שרייבט זיך פאר דיר דא א איגרת. האט איינער דערציילט א א א אמעריקאנער איז געווען דארטן אויף די בערג אין אין קאנטריס, ער איז געווען דארטן אויף די בערג, און ער איז דארטן געגאנגען, ער איז ארויסגעגאנגען דארטן, די משפחה איז ארויסגעגאנגען פריער, די משפחה איז ארויסגעגאנגען סתם עפעס א שפאציר דארטן, די משפחה ארויסגעגאנגען שפאציר, און ער איז געבליבן דארט מיט א בעיבי פון אפאר חדשים, זאגט ער, א בעיבי פון אפאר חדשים אלט, און פלוצלינג איז דארטן אנגעקומען געסט, א א וויזיט פון אסאך בינען צוזאמען, בינען, כ'קען נישט קיין טייטש, א וויזיט פון בינען האט ער גענומען די טאכטער פון אפאר חדשים און איז ארויסגעגאנגען מיט איר אינדרויסן, שוין איז ארויסגעגאנגען מיט איר אינדרויסן, זאגט ער איז צוריק געקומען די שטוב זיינע און די גאנצע שטוב איז צוריק געקומען פאר אים, די שטוב איז צוריק געקומען און זיך געפילט פון די כריים דארטן איז געשפריצט א שווערע ריח פון געז פון גאז א ריח פון גאז, ער ער זאגט ער איז געווען אלערגי אויף ער האט עפעס געהאט א אלערגי וואס וועגן דעם האט עס שוואך געמאכט די חוש הריח זיינע. ס'האָט זיך שוואַך געמאַכט דעם חוש הריח, ממילא האָט ער נישט געפֿילט די ריח גאַז. האָט ער געזען, אַז ווען ער בלײַבט דאָרטן ווען נישט וואָס די בינען קומען, און ער האָט דאָך נישט געפֿילט די ריח גאַז, וואָלטן ער, וואָלט ער דערשטיקט געוואָרן, ער מיט די מיידל צוזאַמען וואָלטן דערשטיקט געוואָרן. דעמאָלט האָט דער אייבערשטער אַרײַנגעשיקט אַ וויזיט פֿון אַ פּאָר בינען פֿון אַ גאַנצע להקה פֿון דבֿורים. און דערווייל איז עס געווען זייער אומבא'טעמ'ט ער איז געבליבן אליין מיט א מיידל ער דארף איר צו לאזן פיל מיט בינען דו ווייסט דאך ס'איז נישט בא'טעמ'ט ס'קומט אריין פלוצלינג דארטן אויף די בערג דו מיינסט א דאטשע און פלוצלינג דארטן א גאנצע וויזיט פון בינען אבער שפעטער האט ער געזען אוי ווי די וויזיט האט אים געראטוועט דאס לעבן געראטוועט דאס לעבן דארפסט קענען ליינען די גאנצע מעשה מען קען נישט ליינען איין פוינט נאר די בינען ווייל גיי ווייטער עס איז דא גאז עס איז דא דא פארשידענע זאכן דא ארום און ארום עס איז ארום און ארום נאר די כלל הדברים איז אזוי ס'איז געווען איינער וואס האט איבערגעלעבט דעם דעם קריג געהייסן הגאון רבי אבא מרדכי כץ ער האט אויפגעשטעלט מוסדות התורה נאך וואס האט איבערגעלעבט דעם קריג ער אויפגעשטעלט מוסדות התורה דארט אין ניו יארק האט ער, האט ער, ביי חנוכת הבית האט ער געזאגט א ווארט א מורא'דיגע ווארט די וואך די ביי די הפטורה, הפטורה פון פרה, און והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. האט ער געזאגט א שטארקע ווארט, ער זאגט אז ווא, שטייט פריערט א פסוק, ולקחתי אתכם מן הגוים, וקבצתי אתכם, וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. ס'טייטש די אייבערשטער זאגט איך וועל דיך אוועקנעמען פון גלות, איך וועל דיך ארויסנעמען פון גלות, והסירותי את לב האבן מבשרכם. זאגט ער די טייטש איז אזוי, כל זמן א איד איז אין גלות, זאגט ער דארף ער האבן א לב אבן. וואס טייטש א אבן? א אבן פילט גארנישט. א אבן טראכט נישט גארנישט. א בשר הייבט שוין אן מיט א. זאגט ער כל זמן א מענטש גייט אריבער שוועריקייט דארף עס זיין א לב אבן, נישט אריין טראכטן, נישט אריין טראכטן, לאז ווייטער גיין, בלויז ווען מ'וועט ארויסגיין פון גלות איז דעמאלטס וועסטו האבן א לב בשר וועסט דיך מתעמק זיין און זעהן וואס פאר א טובה ס'איז געווען אלעס, וואס פאר א טובה ס'איז אלעס דינג געווען, אבער ווען דו ביסט אין גלות איז דעמאלטס א לב אבן, נישט געטראכט ווייל דו פארשטייסט סייווי גארנישט. מען קען גארנישט פארשטיין. נאכן גאולה וועסטו האבן א לב בשר. ער האט עס געזאגט ביים חנוכת הבית, האט ער דעמאלטס געזאגט אז יעצט אז ער איז שוין ארויס, אז דארטן האט ער געדארפט האבן א לב אבן, אבער יעצט ער איז ארויס פון גלות, יעצט א לב בשר. און מען שפירט שטענדיג האט די צמח צדק געזאגט טראכט גוט וועט זיין גוט. האט מען געזאגט אין יש מאין טראכט גארנישט וועט זיין נאך בעסער. דאס א לב אבן, עס גייט דיר שווער, טראכט גארנישט, טראכט גארנישט ווייל דו פארשטייסט גארנישט. ווען ס'וועט זיך ענדיגן דער בריוול דעמאלטס וועסטו פארשטיין.

על פרשת פרה איז דאך גזירה היא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה, נישט אריינטראכטן. די אמונה איז אן קיין אריינטראכטן. פלעגט דער רבי ר' בונם דערציילן אזוי, האט דער חוזה מלובלין דערציילט, דאך ידוע אז די כומרים, די נוצרים, זיי פלעגן דאך כסדר זיך שפארן מיט אידן, וויכוחים, ווייל זיי האבן געוואלט צווינגען אידן אויף זייער דת, אויף זייערע פו, ממילא פאר דערפאר פלעגן זיי זיך שפארן מיט אידן. איז געווען אמאל א כומר, וואס האט גענומען, האט געהאט רשות פון די שרי המדינה, און ער איז אריינגעגאנגען אין א דארף, דארטן זיך שפארן, זיך מנצח זיין מיט וויכוחים, און ס'איז געווען אפגעמאכט, מ'האט אזוי אפגעמאכט, ער האט אפגעמאכט מיט די שרי המדינה, אז מען גייט נעמען איינעם פון דארף זיך שפארן, און דער מנצח קען אריינווארפן דעם מנוצח, דער וואס ווערט מנוצח, ווארפט מען אריין גלייך אין ים אריין. און ער איז אריינגעגאנגען אין א דארף, אין א דארף, אין דארף דארטן האבן נישט געוואוינט צו קיין גרויסע חכמים, איר ווייסט דאך ווי עס וואוינען דארטן דארפס מענטשן, נישט קיין גרויסע חכמים, און בצר להם, זען וויסטע אזא שווערע גזירה, מען ווייסט אז מען מוז זיך דא גיין צושטעלן מיט איינעם, א מנצח מיט א מנוצח, און דער מנוצח גייט מען אריינווארפן אין ים אריין, וואס טוט מען דא? בצר להם, תפסו אומנות אבותם זיך גענומען דאווענען, שרייען צום אייבערשטן רחמנות האבן, וועמען קען מען דא צושטעלן זיך צו שפארן, ס'איז געווען א דארף, נישט קיין גרויסע חכמים. שוין, און זיי האבן טאקע מתפלל געווען, ס'איז געקומען דער טאג וואס מ'האט געדארפט אוועקשטעלן איינעם זאל זיך שפארן מיט דעם כומר, איז געקומען דארט עפעס א שניידער, א פשוט'ער שניידער, נישט קיין קלוגער, נישט קיין חכם, א פשוט'ער שניידער, און האט געזאגט ער וויל זיך צושטעלן, ער וויל זיך צושטעלן. שוין, דער כומר האט געזען ווער עס האט זיך דא צוגעשטעלט, אז דער שניידער האט געזען ער האט געזען אז ער קען נישט קיין קרי וכתיב, איז האט ער האט ער געזען דעם בילד אז ער גייט האט ער האט ער געזאגט פאר יענעם האט ער געזאגט פארן שניידער הייב דו אן א שאלה פרעג דו פרעג דו ווייל ער האט פארשטאנען אז ביי דעם גלייך האט ער ביי דעם שאלה אליין וועט ער גלייך האבן דעם מפלה האט ער אים געזאגט פרעג דו האט ער אים געפרעגט וואס האט ער אים געפרעגט וואס איז די טייטש איני יודע

אין עברי טייטש, האט ער געזען רשי זאגט איני יודע, איני יודע, שטייט ער, זאגט די עברי טייטש, איך ווייס נישט. האט די שניידער געזאגט, כ'האב געמאכט א קל וחומר, אויב די הייליגע מחבר פון די עברי טייטש ווייסט נישט, איז דער טמא'נער כומר ווייסט דאך אוודאי נישט וואס הייסט איני יודע. איר פארשטייט, ער האט געמיינט אז, ער האט געמיינט אז די עברי טייטש ווייסט נישט קיין פשט, ער האט עס אפילו נישט פארשטאנען, ער האט אפילו נישט פארשטאנען אז די עברי טייטש מסביר דא די רשי. ניין ניין ניין, ער האט געזאגט אז די עברי טייטש זאגט דער הייליגער עברי טייטש זאגט איך ווייס נישט, איז דער טמא'נער כומר ווייסט אוודאי נישט, און וועגן דעם האב איך אים געפרעגט, האט דער רבי ר' בונם דערציילט, דער חוזה מלובלין פלעגט כסדר זאגן, אז וואס האט דא געראטעוועט דעם אב, וואס האט אים געראטעוועט פון טויט, ווייל ער זאגט איך ווייס נישט, איך דארף נישט וויסן, אמונה איך דארף גארנישט וויסן, איך דארף גארנישט וויסן. איך דארף נישט וויסן, איך ווייס נישט, איך דארף נישט, דאס האט אים געראטעוועט פון טויט. איז אזוי געזאגט לב האבן, אז ס'איז דא, ווען עס גייט אריבער א שוועריקייט לב האבן, דארפסט נישט פארשטיין. שפעטער ווען עס וועט ארויסגיין פון גלות, דעמאלטס וועט זיין ונתתי לכם לב בשר, דעמאלטס וועסטו פארשטיין אלעס. דאס איז געזאגט אהבת ישראל, חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע, זאגט ער עד דלא ידע ראשי תיבות ידע. אז דאס איז די גרעסטע ידיעה עד דלא ידע, איך דארף נישט וויסן, איך ווייס נישט. דער בראך האט זיך אנגעהויבן מיטן עץ הדעת און געוואלט וויסן.

אזוי שטייט דא אין המשך פון פרשה נאר משה רבינו האט געבעטן הודיעני נא את דרכיך די גמרא זאגט דאך אין ברכות דף ז' וואס טייטש הודיעני נא את דרכיך די וואך וואס האט ער געפרעגט ער האט געפרעגט מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו וואס טייטש הודיעני נא את דרכיך מפני מה צדיק ורע לו וואס האט דער אייבערשטער געענטפערט און ויאמר השם הנה מקום אתי וניצבת על הצור זאגט ער אז א עברי טייטש אויף אונזער שפראך, איינער פארט דא מיט א מיט א קאר, און ס'איז א טרעפיק, איך ווייס וואס, מען קען זיך נישט רירן פון דעם גאס, פארשטאפט דא פון אלע זייטן, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך דא, א טרעפיק, אבער איינער איז אויפן פליגער, ער זעט דעם בילד, ער זעט וואס טוט זיך דארטן, ער פארשטייט וואס דא טוט זיך, ער זעט פון אלע זייטן דארטן. רבונו של עולם זאגט פון דא אונטן קען מען נישט פארשטיין מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, אין עמוק אמיתי פון אויבן, פון אויבן צו זען ווי ס'איז אלץ מסודר'דיג, אלץ איז מסודר'דיג יעדע זאך. נאר דער מענטש זאל זיך אביסעלע, דער חפץ חיים פלעגט זאגן וואס הייסט עס א העכערע איד, א בן עלי' א העכערע איד, וואס הייסט א העכערע איד? דער חפץ חיים האט געזאגט אז דא איז דא א וואנט, א וואנט, איינער איז א הויכער מענטש זעט ער העכער די וואנט דא גוטע זאכן, טשולנט, קוגל, פירות וירקות, וכל מעדני. ווען א מענטש אסאך מאל איז פארמאכט מיט א וואנט, און ער לעבט מיט א העכערקייט מיט אמונה, ווייסט ער אז ס'ווארט אים עפעס גוטע זאכן, והיה נכון לבוקר, ווייסט ער אז עס ווערט באלד א בוקר, דאס הייסט א העכערער איד, זאגט דער חפץ חיים, א העכערער איד, ער ווערט נישט נתפעל פונעם וואנט, ער ווערט נישט צוחישט פונעם וואנט, ער לעבט מיט א העכערקייט.

דו ווייסט דאך כך אומנתו של יצר הרע זאגט די גמרא אין שבת שבת ק"ה כך אומנתו של יצר הרע וויאזוי ארבעט די יצר הרע היום אומר לו עשה כך היינט א ירידעלע מארגן נאך א ירידעלע נאך דעם נאך א ירידעלע ביז עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה אבער דא דא איז געווארן משה רבינו פלוצלינג פון אזא נעשה ונשמע מהר אזוי גלייך אין עגל אריין ווי אזוי איז דאס געשען פלוצלינג אזא ירידה זאגט דאס געשריבן סרו מהר דו ווייסט דער תירוץ איז זאגט דאס דער תירוץ איז זאגט רש"י ווייל בא שטן וערבב את העולם והראה דמות חושך ואפלה וערבוביא, ער צעמישט דיר, דער שטן לאזט דיר נישט קיין אמונה, דו ביסט צעמישט, צעמישט, און ער צעמישט דיר און פון דעם קען ווערן אין א מינוט פון איגרא רמא ביז לבירא עמיקתא אזא צעמישטקייט, און ממילא איז די תפקיד כי תשא את ראש, די קאפ ארויס אינדרויסן, די קאפ מיט אמונה אין בחי עלמין, די קאפ מיט אמונה אין אייבערשטן, נישט, אין סלאנים פלעגט מען זאגן אז המן וויל ערשט להומם ולאבדם,

ונוח, דאס איז דער דא איז מחיית עמלק, י"ד, נישט דער מוטי מוהרא ארבעט זאגט ער, ער זאגט דער לשון פון שפת אמת, וכן תכלית מלחמת עמלק ימח שמו היא לבטל המנוחה, דאס וואס דאס איז וואס עמלק ארבעט, ער וויל צומישן א אינגערמאן, ער וויל זאל זיין להימם, ער קען נישט פארגינען א אינגערמאן איז רואיג, ער זאל לעבן מיט אמונה און זיין רואיג, וכמו שנאמר אשר קרך בדרך והיה בהניח תמחה.

די וואכעדיגע סדרה רש"י זאגט אלע ווייסן דאך אבער ער ווי תוספות לערנען דא פשט מורא'דיג דערווייל טוט מען לערנען א ביסל א ביסל על הסדר צוזאמען מיט ראשונים נתקשה משה בצורת המטבע זאגן חז"ל

ווי קען זיין כ'גיי זיך מכפר זיין אויף א איידל, כ'האב געזינדיגט צום אייבערשטן, ווי קען איך מכפר זיין, איך קען זיך איבער וואס עפעס א חבר גייט בעטן אנטשולדיגט, וויאזוי בעט זיך איבער מיטן אייבערשטן, ווי אזוי, האט דער אייבערשטער אים געזאגט מיר איבערבעטן מיט א קליינע קבלה וואס דו האסט מיר אפגעקויפט מיט א מחצית השקל, מיט א קלייניקייט, די לשון תוספות, ר' שלמה, שעל כן היה תמה משה והיה אומר, מהי הדבר שיכול אדם ליתן כופר נפשו, כ'האב געזינדיגט פארן מלך מלכי המלכים, וואס קען איך מכפר זיין? אין מדרש שטייט עס אמר משה מי יוכל ליתן כופר נפשו עור בעד עור כופר נפשו וואס קען איך פאר כופר נפשו פאר א נפש דארף מען געבן דעם נפש צום אייבערשטן ווי אזוי קענסטו יעצט ואמר לו הקדוש ברוך הוא בדבר מועט כזה יתנו ויהי כופר לנפשם עפעס עפעס געב מיר זאגט דער אייבערשטער עפעס יא נאר מחצית א מחצית מ'גייט יעצט ארויס פון פורים איז ארויס די פורים איז אריין ולא יעבור עס שטייט דער ארבעט יעצט ולא יעבור ס'נישט אן אריבערגאנג ס'איז נאר אן אריינגאנג מיט עפעס, ווי דער בית ישראל האט געזאגט, דער בית ישראל דערציילט אזוי, עס איז געווען א שיכור, א שיכור וואס איז געווען, ער איז געווען זייער זייער פארקאכט אין דעם טרינק, ער איז געווען זייער פארקאכט, מען האט אים נישט פארשטאנען אין די טרינק, און אמאל אריבערגעגאנגען האט ער געזען א פלעשל וואס איז געווען משופרא דשופרא, אה! ער האט פארשטאנען דעם פלעשל מוז ער האבן.

חיל בלע ויקיאנו, עס דארף מען ברעכן. ער דארף ברעכן, עס האט אים געאיבלט, ער דארף ברעכן, אבער ער האט נישט געוואלט ארויסברעכן. איך האב דאך פארקויפט אויף דעם א טיש און בענקלעך, איך האב דאך אויף דעם א גמח גענומען, ווי קע... און ער האלט זיך איין, אבער עס איבלט אים, ער מוז ברעכן, און ער האלט זיך איין, איך האב דאך פארקויפט אויף דעם טיש און בענקלעך מיט גמח. האט דער בית ישראל געזאגט, דו האסט דאך אריינגעש... האסט זיך משקיע געווען אין אזא פורים, דו האסט דאך אריינגעלייגט, דו ווייסט דאך האסט אריינגעלייגט, געב אכטונג, ברעך עס יעצט נישט אויס. ברעך עס אויס, זעהט ער וואו דו האסט אריינגעלייגט, האסט זיך אריינגעלייגט, יעצט ברעך עס נישט אויס, יעצט יעצט זיך נעמען, זיך א שאקל געבן, ווי אזוי? בדבר מועט כזה זאגט תוס', מיט מחצית השקל מיט א קלייניקייט און זיין כופר נפש, עס איז זיך עפעס געבן א נעם, מחצית עפעס א ברעך, מחצית איז דאך האלב א ברעך. זאגט ער, דא זאגט א זיסע זיסע משל רב פינקוס, ער זאגט ס'געווען עפעס א שטעטל, וואס זיי האבן געהאט א וואס אין שטאטל, אין שטעטל איז נישט געווען קיין געשעפטן, די סופערמארקעט, די אלעס, די גראסערי, מיט אלסדינג, איז געווען אויף א הויכע בארג, אויף א שפיץ בארג. די עולם האט געדארפט ארויפגיין דארטן קויפן יעדן טאג, האט מען געדארפט קויפן קאווע מיט מילך, מיט אלסדינג, ליידער מען, גיי, די עולם ארויפגיין, מען האט געשוויצט, געשוויצט און געשוויצט, ארויף און אראפ. ווי ס'איז געווען עפעס א נדיב לב, א בעל חסד, וואס האט גענומען א טענדער, און ער האט אויסגערופן, דריי מאל א טאג נעם איך דעם עולם ארויף און אראפ. דריי מאל א טאג, און ער האט גענומען טאקע דעם עולם דריי מאל א טאג ארויף און אראפ, ממש א בעל חסד, מוראדיג, א חסד גדול געמאכט מיטן גאנצן עולם. ס'איז אריבער א תקופה, כ'ווייס נישט א טענדער, אריבער א תקופה, די עיר קאנדישן צובראכן געווארן, די עיר קאנדישן צובראכן געווארן, און די עולם שוויצט אינעווענדיג, ס'איז נישטא קיין לופט, אריבער א תקופה, די בענק צוריסן געווארן, די בענקלעך צוריסן געווארן, מ'קען נישט זיצן. אריבער א תקופה, די מאטאר איז געגאנגען, די מנוע, די מנוע, די מאטאר איז געגאנגען פייפן, און מענטשן האבן געדארפט שטיין אינדרויסן און שטופן, מען ווייסט א שטופן אויף א בארג איז שוויצן און שטופן און שוויצן און שניצן, זיך א שטופט און מען, קיצור ס'איז געווען א אסיפה דארטן פון ז' טובי העיר, מען דארף דא זען וואס טוט מען דא, און מען דארף דא. מען דארף דא זעהן וואס מען טוט דא, דאס איז דאך נישט קיין תכלית, קיין עיר קאנדישאן נישטא אין טענדער, עולם שוויצט אזוי ארום, מען דארף די מאטאר ארבעט נישט, מען דארף שטופן דעם דעם דעם טענדער, און די בענקלעך צובראכן, ס'איז נישט קיין תכלית, זיי האבן מחליט געווען אלץ הכרת הטוב פאר דעם בעל חסד, מען גייט אים קויפן א נייע טענדער, א נייע טענדער, א גוטן עיר קאנדישאן מיט שיינע בענקלעך.

און שטילערהייט מ'האט געביטן אין א איבערנאכט געביטן די מאטאר א גוטן מנוע א גוטן מאטאר געביטן א עירקאנדישן א פיינעם עירקאנדישן געביטן די בענקלעך שוין קומט צו מארגנס אין די פרי זאגט ער דער עולם קומט ארויף איז שטענדיג האט מען דאך געשטופט דעם טענדער האט ער געזאגט חברה גייט ארויס שטופן נו ווייל זי פארט דאך נישט האבן זיי געזאגט ניין פרואווט זיי זי פארט יא האט ער געזאגט וואס האקט איר א קאפ זי ארבעט נישט יודע צדיק נפש בהמתו איך קען דאך מיין טענדער ס'ארבעט נישט אים געבעטן גיב א דריי דעם שליסל דריי דעם שליסל דארטן ער גיבט א דריי דעם שליסל ס'האט געגעבן א פלי פששש וואה שפעטער בעטן זיי אים צי אן צינד אן די עירקאנדישן צי אן די וואס אלץ דו זאגסט צו קאפ די עירקאנדישן ארבעט נישט שוין לאנג צינד אן גיב א קוועטש אויפן קנעפל א עירקאנדישן א מחיה האט ער זיי געפרעגט וואס איז געשען האבן זיי אים דערציילט דעם סוד איבער נאכט איז געווען דער שליסל ביי אונז און דיר געביטן דעם גאנצן דאס מ'האט נאר איבערגעלאזט פון אינדרויסן, איבערגעלאזט אז די קאר איז די זעלבע, פון אינדרויסן איבער, אבער אלצדינג האט מען אים אינווענדיג געביטן. די זעלבע זאך דער בחור, דער אינגערמאן, דער בחור, ער איז צוגעוואוינט, ער ווייסט אז ער, איך קען נישט, איך קען זיך נישט אויפהייבן פארטאגס, איך קען זיך נישט מתגבר זיין אויפן יצר הרע, אויף התמדה בתורה, אויף יראת שמים, איך קען נישט, איך קען נישט. דער רבונו של עולם זאגט, איך בייט יעדן, יעדן נאכט, רבה אמונתך, איך גיב דיר אריין א נייע רוח חיים יעדן נאכט. ס'קומט א פורים, ס'שטייט אין קדושת לוי אז ביי מגילה ליינען ווערט איבערגעדרייט אלע טבעים, איז אפשר, אפשר גיבסטו יעצט א דריי דעם שליסל נאך פורים, אפשר פארט עס שוין יא? מ'האט דאך געביטן דעם מאטאר פורים, פורים איז דאך אלץ געווארן ונהפוך, איז געווארן מהפכות, אפשר גיבסטו א דריי דעם שליסל, אפשר, אפשר פארט עס יא? גיב זיך א נעם עפעס אין די הענט, ולא יעבור כסיל, גיב א דריי דעם שליסל. הייב אן דעם זמן יעצט, נישט סוף זמן יעצט, גיב א הייב אן דעם זמן יעצט. ווי צו געזאגט, פתח לנו שער בעת נעילת שער, נעילת שער, יעצט הייב אן, מאך אויף דעם שער פון למעשה, יעצט למעשה, דריי דעם שליסל יעצט. יא? דריי דעם שליסל. ניין, ער וויל נאר נאך זיין פירעם, ווי צו געזאגט, דארטן איז געווען דארטן אין געז סטאנציע, תחנת דלק.

אנהייבן צו געפארן און צו געפארן און געפארן און טאקע ווי תוס' מ'האט געשמועסט פון תוס' מאכט עס ווי זיי זאגן די וואך אויפן כיור ועשית כיור נחושת וכנו נחושת איר ווייסט די כיור איז געווען די איינציגסטע זאך אין גאנץ כלי המשכן וואס איז נישט געווען קיין שיעור אלץ האט געהאט א שיעור די ארון האט געהאט א שיעור די מזבח אמה וחצי קומתו אמתים וחצי ארכו די מזבח די מזבחות די מנורה די שולחן אלץ האט געהאט א שיעור די כיור האט נישט געהאט קיין שיעור פארוואס דאס שטייט אין ראשונים אין ראשונים איז די אנדערע וואך אין רמבן די אבן עזרא אז פון וואס איז געווארן די כיור פון מראות הצובאות זאגט די רמבן די אבן עזרא אז די מראות הצובאות איז געווען פון נשים וואס איז געווען מיוחד לעבירה רבינו אברהם בן הרמבם ברענגט אז זיי האבן גענומען שטיינער זיי האבן עס צוזעצט זיי האבן עס צוזעצט וואס טייטש זאכן וואס מיוחד לעבירה איז געווען א התגברות היצר? פון דעם האט מען געמאכט דעם כיור? זאגט דער אייבערשטער פון דעם מאכט מען נישט קיין שיעור, ווייל יעדע ביסעלע איז ביי מיר חשוב. פון א התגברות על היצר דאס איז יעדע ביסעלע יעדע מלוא קומצו ביי מיר חשוב. יעדע מלוא קומצו יעדע טראפעלע איז דא חסר אלפי כספא דדי. יעדע מלוא קומצו יעדע טראפעלע פון פון פון התגברות היצר. די מראות הצובאות האבן עס גענומען אז איך א מראות הצובאות לבבתיני באחת מעינייך, מיט איין שמירת עיניים, מיט איין שמירת עיניים לבבתיני אויפן גרעסטן פארנעם. רבותי אבער ס'איז סדר טהרה, ס'איז די וואך פרשת פרה סדר טהרה, סדר טהרה, מ'שווענקט אויס די אויגן מיט די מויל, אין זוהר הקדוש שטייט,

חג לשם מחר, ס'ווערט א יום טוב אין אזא טאג, ער האט זיך געהאפט חג לשם מחר, ס'גייט דא זיין א יום טוב, אז מ'וועט זיך גיבן א נעם, מיט א מחצית, מיט א עפעס. זאגט רבי נפתלי ראפשיצער, רבי נפתלי ראפ... רבי נפתלי ראפשיצער, איינער האט אים געפרעגט, אשרי יושבי ביתך, אשרי תמימי דרך, אלע ביידע איז אשרי, מ'קען זיך דרייען אין די גאס נאך, אלע ביידע איז אשרי.

אזוי האט ער געטראכט צו זיך, האט ער דערציילט ר' פנחס אז תוך כדי מחשבה איז ר' בנימין אטרובסקי האט אים גענומען א האלט די האנט האט אים געזאגט, יונגערמאן, האסט פארגעסן וואס שלמה המלך זאגט אין משלי, אל תהי חכם בעיניך, מיט די אויגן פראוועט נישט קיין חכמות. מיט די אויגן פראוועט נישט קיין חכמות, אל תהי, די יונגערמאן, מיט די אויגן פראוועט נישט קיין חכמות.

און איידער איך גיי ארויס אין די גאס איז כולי תפילה צום בורא עולם זאל נישט נכשל ווערן דא שטייט א אינגע בחור מיט צוויי געזונטע אויגן מיט א פרייע פליישיג הארץ און זאגט ס'איז בסדר ס'איז בסדר ס'איז בסדר אלץ איז בסדר יא מיט די אלע ענינים א מענטש הייבט אן ער זאגט מיר ער וויל נגוע אני געווען פארמאכט דארטן

סדר טהרה און אויף די אלע עניינים ווי דער ייטב לב טייטשט די וואכעדיגע סדרה ונתנו איש כופר נפשו להשם זאגט ער בפקוד אותם זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל טייטשט דער ייטב לב אזוי ונתנו איש כופר נפשו איך בין א גוף און דו א פליישיגע גוף און דער מלאך איז א שטיק פייער וואס וועט דארף איך געבן כופר נפשו איך קען אים מנצח זיין בכלל איך בין דאך פלייש און ער איז פייער ווי קען איך אים מנצח זיין און פארוואס דארף איך בכלל א כופר נפש פארוואס דארף איך ער איז פייער איך בין א גוף דו ווייסט פארוואס ווייל מחצית פארוואס האסטו נישט געפריווט פארוואס האסטו נישט אנגעהויבן פארוואס האסטו נישט אנגעהויבן אויף דעם דארפסטו כופר נפש א איד הייבט אן א מלחמה ער רופט אויס א מלחמה סדר טהרה פרשת פרה סדר טהרה דאס געווען דער דער לעבן פון דעם אידן זאגט ער איך אין איינעם טויער הייב אן מחצית ונתנו איש כופר נפשו? אויפן מחצית פארוואס האסטו נישט געפריווט? פארוואס האסטו נישט אנגעהויבן די מלחמה? אויף דעם דארפסטו כופר נפשו? געווען דער מירער ראש ישיבה, דאך געווען אבער כיודע א חולה יום אחד, איז געווען זיער קראנק. ער האט געהאלטן די ישיבה, געזאגט שיעורים דארט אין ישיבה. ער איז אמאל ארויפגעגאנגען צו א שיעור, האט געדארפט זאגן א שיעור. ער האט קוים ארויפגעגאנגען, דאך געווען די עולם געדענקט דאך חולה יום אחד, די אייבישטער לא עלינו. בקיצור, האט ער געזעצט דארטן זאגן דעם שיעור, און האט, מ'האט געזען ווי ער מאטערט זיך פון אלע זייטן צו אנהייבן צו רעדן. נעם אן צו רעדן און ער הייבט מאטערט זיך און מאטערט זיך און ס'גייט נישט, נאכאמאל געווארט און ס'גייט נישט, ער האט געבעטן א פעדער מיט א בלעטל און האט געשריבן ניסיתי, כ'האב געפריווט, ער איז אראפ, ער האט געפריווט, מ'זאל אלע זיין געזונט און שטארק, אבער פריוו, פריוו צו זיין א איד, כ'קען נישט, כ'ווייס נישט, כ'מאך נישט, כ'בין געבן סדר טהרה, סדר טהרה מחצית השקל, מיט יעדן פריוועלע. און רבותי ס'איז כי תשא את ראש דא שטייט דאך אויך דא מחצית השקל דאס אויף צו געבן אויף צו געבן פאר יענעם אויף צו געבן פאר יענעם ער ברענגט דער בן איש חי א אינטערעסאנטע ווארט ער זאגט אזוי ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם צו די גמרא זאגט שבת ק"ד די גמרא רעדט וועגן די אלף בית אלף בית אלף בינה גימל דלת גמול דלים, שטייט די גימל מיינט גמול דלים, שטייט די וואך כי תשא את ראש רעדט וועגן טוהן א טובה אידן, צדקה אידן, צדקה אידן, מיט אזוי די גימל איז גמול דלים, זאגט ער א אינטערעסאנטע ווארט, ווער עס געדענקט דארט אין די גמרא איז אויך דא, ס'איז דא פיי כפופה און פיי פשוטה, א פשוטע פיי הייסט א פיי כפופה, א ענדע פיי הייסט א פיי פשוטה, יא? א ענדע פיי. און דאס זעלבע זאך דא ביי נון, א נון, א פשוטע נון איז א נון כפופה,

ווי איז דא א מענטש וואס זיין גומל זיין גימל ווי אזוי זיין גומל דער נון איז כפופה קוים ער געט דארט אפאר פיאסטער אבער דער פיי פשוטה דער פיי הענד דער פיי ער רעדט פאר אלעם ער ווייסט איך האלט זיך אים אויס ער איז נגף לא עלינו דער נון איז כפופה און דער פיי איז פשוטה דער מויל איז אפן אויף שרויפן איך האלט זיך אויס און דער נון איז כפופה קוים ער געט אפאר פיאסטער נגף איז דאס ס'איז דא איינער וואס זאגט איך בין נישט חייב איז פארקערט דער פיי די פיי איז פשוטה, אה? די פיי כפופה, אבער די פיי כפופה, ווי דאך ער רעדט נישט קיין סאך, ער באפעלט נישט אויף ניי לעכערס, די נון איז, די נון איז פשוטה, די נון ער געבט אסאך, ער איז גפן, גפן, די פיי איז כפופה,

יענע וואך האט איינער פון די חברים בית שמש דארטן, אין א שיעור בית שמש אן אינטערעסאנטע מעשה זאגן די משפחה, ס'איז דארטן געווען, ס'איז יענע וואך, ס'איז ערב שבת תרומה דאס געווען. איך ווייס נישט קיין פשט, איך דערצייל איך נאר א מעשה וואס מ'האט דארטן מיטגעלעבט ביים שיעור אין בית שמש. דארטן איז דא דארטן א א איד הייסט רבי אפרים, און ער איז ערב שבת געווארן אלמן, לא עלינו. וואס הייסט? ליל שישי איז זיין רעבעצין געווען אין שפיטאל, ליל שישי איז זיין רעבעצין געווען אין שפיטאל און זי איז אוועק עלף צוועלף אזייגער פרייטאג מיטאג שוין דער אפרים האט א זון הייסט ר' שמעון אינגערמאן אינגערמאנטשיק איז דער ר' שמעון איז געווען מיט זיין מאמע אין ירושלים אין שפיטאל א גאנצע נאכט ליל שישי ביז יציאת נשמה איז געווען דארטן די גאנצע צייט האט זיך נישט געראכטן צו ס'גייט זיין א יציאת נשמה אבער ער איז געווען דארטן א גאנצע נאכט אין שפיטאל ר' שמעון, און ר' שמעון'ס רעבעצן איז ארויפגעגאנגען צום שווער'ס שטוב צוגרייטן א שבת ליל שישי, מען האט זיך נישט געראכטן וואס דא גייט זיין, זי איז ארויפגעגאנגען צו איר שווער אין שטוב, צו ר' אפרים שטוב צוגרייטן א שבת. אז עס האט זיך אויסגעלאזט אזא מעשה דארט, עלף צוועלף אזייגער איז זי אוועק, סתימת הגולל איז געווען דארטן דריי האלב פיר, יעצט איז שבת, פרשת תרומה איז געווען. זיי האבן געדארפט צוריק קומען קיין בית שמש, דער שמעון האט געדארפט צוריקגיין צו בית שמש, ער האט דאך נישט געהאט קיין שבת, ער דארף צוגרייטן יעצט אנהייבן שפאנטשען רייניגן, מאכן א שבת, צוגרייטן דארטן א שבת, דריי האלב פיר, ווייסט, נאך גלייך נאך סתימת הגולל, און זאגט ער איז אנגעקומען דארטן אין בית שמש, און זיי מאכן אויף די טיר, עס איז געווארן לעכטיג אין די אויגן, די ערד שפיגלט, איינער האט דארטן געשפאנטשעט, די פלאטע איז פיל, א פלאטע פיל מיט טשולנט, מיט קוגלן, מיט אלע מזונות, ווער איז דאס געווען? זאגט מען אז זיין רעבעצענס דער שמעון'ס רעבעצענס שוועסטער געהערט דא דא טוט זיך איז זי מיט איר מאן זענען געגאנגען זיי האבן געגאנגען איבערגעפירט די אלע מאכלים וואס זיי האבן צוגעגרייט אויף שבת האבן זיי איבערגעפירט צו שמעון אין שטוב זיין שוואגער זיין רעבעצענס שוועסטער און געפירט אלע מאכלים אין די שטאם האט דארט געשפאנזשעט אין די עיקר איז אזוי דער דער זיין רעבעצן שוועסטער זיי האט זיי מחיבה ווערן מאכלים זי האט א זון וואס ער שטייט שוין א לאנגע צייט אין פרק האיש מקדש שטייט שוין לאנג לאנג אין שידוכים ער איז געגאנגען דארט און ער האט געשפאנזשעט ער האט דארט גערודערט ער האט געשפאנזשעט און און צוגעגרייט דארט מזונות זיי זענען אריינגעקומען איז געווארן ליכטיג אין די אויגן איז נישט געגלייבט וואס זיי זעען דא אזא שבת

נאר עס איז געווען איין הצעה וואס מען האט גערעדט פאר א יארן וואס יענער האט נישט געוואלט. יענער האט זיך געאמפערט, האט געהאט עפעס א סיבה וואס וועגן די סיבה האט ער נישט געוואלט. דער אבי המדוברת האט אים געזאגט א האלבע שעה נאך וואס זיי האבן אפגעלאזט די דירה, האבן זיי געקריגן א טעלעפאן אזוי האט דער אבי המדוברת האט געקלינגען צום שדכן אז נאך שטארקע חקירות וואס ער האט געמאכט, נאך שבע חקירות וואס ער האט געמאכט, האט ער געזען אז די סיבה הייבט זיך נישט אן, ס'לא היה ולא נברא, און ממילא וויל ער יא צוגיין צום שידוך, און דינסטאג י"ד אדר איז ער א חתן געווארן. א מענטש מאכט מען טוט יענעם א טובה און ער אריינגעכאפט א ברכה זענען געווען אזוי איבעראשט פון די טובה אז עס האט אויסגעזען אז זענען דא גיי א וויילע דא גיין זיך זיי האבן זיך געגעבן אזא כאפ ארויס א ווארט געוואלט געבן א ווינטש אונז האבן דאך צו געבן פאר דיר מזונות אויף דיר אויך י"ד אדר א חתן יא טוט א טובה יעדן ער דערציילט ר' זלמן סאראצקין איז געווען ר' לעזער גארדאן ער איז געווען דעם חזון איש'ס רבי דאכט זיך ר' לעזער גארדאן ר' לעזער גארדאן איז געווען מיט איהם איז געווען דער רבי פון חזון איש ר' לעזער גארדאן איז ער געווען א יונגערמאן ער איז געווען א איידעם ביי איינער רבי אברהם יצחק נעוויאזער און ער איז געווען סמוך על שלחן חותנו דארטן געהאט געהאט א שטוב מיט קינדער און ער האט אים אויסגעהאלטן דער שווער האט אים אויסגעהאלטן אלעס דינג דער רייזש אייג מירער דער שווער האט אים אויסגעהאלטן אלעס. ס'איז אריבער א צייט פאר די שוויגער איז געווען זייער שווער ווייל קיין געלט איז נישט געווען, ס'איז געווען קשה מזונותיו כקריעת ים סוף, און דא וואס טוט מען דא? שוין. און ס'אנגעקומען א כתב רבנות פאר דעם רבי לעזער גארדאן איז אנגעקומען פון עפעס א שטאט אלעקסטאט. אלעקסטאט א שטעטל א כתב רבנות מען האט אים געוואלט נעמען אלס רב און דער שווער האט אים נישט געוואלט ארויס לאזן די שוויגער האט זיך געבעטן ניין לאז אים ארויס וויפיל צייט קען מען זיך האלטן מיט אזא וויפיל צייט קען מען זיך האלטן מיט דעם אונז האבן נישט קיין פרנסה האבן מיר נישט קיין פרנסה האבן מיר נישט מ'דארף אים נאך אויסהאלטן א שטוב מיט קינדער מ'וויל אים דארטן רבנות פלויער לאז אים דארטן גיין האט דער שווער נישט געלאזט רבי אברהם יצחק ווייל ער האט איר געזאגט קיינער ווייסט נישט ווער האלט וועמען ווער ווייסט צו אונז האלט מיר אים אויס מיטן עסן און טרינקען, צו ער האלט אונז מיט זיין תורה. ווייסן מיר. שפעטער איז געקומען א בריוו א כתב רבנות פון איישישאק, א אנדערע שטעטל, און זי האט גע'חלש'ט ער זאל שוין גיין, ס'איז נישטא קיין פרנסה דא. און ער האט ווייטער נישט געלאזט, ער האט געזאגט ער ווייסט נישט ווער האלט וועמען. ביז ס'איז געקומען צום דריטן מאל א כתב פון סלאבאדקע, דארטן האט ער שוין נישט געקענט זיך שפארן מיט איר די שווער, די שוויגער האט נישט געלאזט, ער האט שוין געווען שוין בוי מיין מיין דבש, און דעמאלטס האט ער אים געלאזט גיין, און ער איז געגאנגען קיין סלאבאדקע, ביים טאג וואס ער האט געדארפט גיין קיין סלאבאדקע, און דער טאג וואס ער האט, און האט שוין אפגעלאזט דאכט זיך די דירה, אין דעם טאג איז דער רבי אברהם יצחק דער שווער צוריק געקומען פון דאווענען מיט טלית און תפילין, ווי ער האט אריינגעטראטן אין שוועל טיר, איז ער צוזאמענגעפאלן, והחזיר נשמתו בטהרה ליוצרו ובוראו.

איידעם דא א ספר חזון ישעיה, און ער שרייבט אויף די גמרא דארטן בבא מציעא כג, בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו, במסכת ובפוריא ובאושפיזא, טייטשט ער בהני תלת מילי איז דא דריי זאכן וויאזוי מ'איז מבטל גזירות פון אידן, במסכתא מיטן לערנען די הייליגע גמרא, בפוריא מיט דעם וואס מ'גיט א יענעם א בעט צו שלאפן, באושפיזא מיט הכנסת אורחים מ'גיט אים צו עסן, מיט דעם איז מען משנה מבטל גזירות, מ'ווייסט נישט ווער האלט וועמען. מען ווייסט נישט ווער האלט וועם. און באותו ענין, באותו ענין דא איז א מורא'דיגע חתם סופר די וואך, מען דארף עס זאגן מיט א יראת שמים אזא חתם סופר, דאס איז מופיע אין ליקוטי חבר בן חיים, א תלמיד פון חתם סופר, אין די חתם סופר החדש איז שוין אויך מופיע דער ווארט, ס'איז א פחד פון א ווארט.

עבודה זרה איז יהרג ואל יעבור, ווי אזוי האט אהרן הכהן געמאכט דעם עגל, אפילו מ'וועט דיך גיין הרג'נען, עס איז יהרג ואל יעבור. זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט, אהרן הכהן האט געזען, אפילו אויב ער וועט זיך מתנגד זיין, מ'וועט אים הרג'נען, דא ס'וועט א מחלוקת וועט דא זיין, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז געווען זאגט דער חתם סופר איז געווען פלוגות פלוגות, מען האט געזאגט מת משה, ער האט זיך באוויזן בא שטן וערבב את העולם מ'האט געזאגט מת משה איז געווען פלוגות פלוגות איינער האט געזאגט אזוי אנדערע האבן געזאגט אזוי ס'איז מחלוקת האט ער געזאגט אהרן הכהן אפילו אז ער וועט גיין אפילו מ'וועט אים הרג'נען ער וועט נישט לאזן דינען דעם עגל און מ'וועט אים הרג'נען מחלוקת וועט בלייבן און אז ס'וועט בלייבן מחלוקת זאגט דער חתם סופר מארגן קומט אראפ משה רבינו אויף מחלוקת האט ער נישט געקענט זאגט דער חתם סופר ווייל דאס איז מחלוקתו של קרח האט ער נישט געקענט אויף עבודה זרה האט ער געקענט, ווייל ויטחן עד אשר דק, צו מארגנס האט ער גענומען די עגל האט עס צונומען, אבער אויף מחלוקת האט ער נישט געקענט. ממילא האט אהרן הכהן געזאגט, אז בעסער צו מאכן דעם עגל זאל נישט זיין קיין מחלוקת, ממילא מארגן קומען משה רבינו, ער וועט צונעמען די עגל, די עגל האט ער צונומען עד אשר דק, ויטחן עד אשר דק, אבער אויף מחלוקת וועט מען זיך נישט קענען אן עצה געבן. נישט קענען אן עצה געבן, כי במקום מחלוקת גם משה לא יועיל זאגט רש"י, זאגט דער חתם סופר, כמו שכתב רש"י במחלוקתו של קרח נפל נתרשלו ידיו. על כן, האט האט אהרן הכהן מעדיף געווען צו גיין מאכן די עגל די עיקר זאל זיין שלום, און ממילא וועט משה ברגע אחד יבער החטא און אזוי געווען. יעצט הערט א לשון פון חתם סופר, נמצא כי אהרן בחר להיות סניף לעבודה זרה לפנים, נאר אינדרויסן, ס'איז נאר געווען פאר אינדרויסן פנים למה לא ירבה מחלוקת בישראל. דערפאר האט דער באשעפער אים געמאכט כהן גדול, זאגט דאך חתם סופר. זאגט ער וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אים כהן גדול. זאגט ער דאס איז געווען אין פרשת שמיני שטייט ווען ער איז געגאנגען קרב אל המזבח האט ער געדארפט מכפר זיין אויף חטא העגל. שמיני לבנים. ער איז געגאנגען האט ער געזען א דמות עגל האט ער זיך דערשראקן.

צו מארגנס א מחלוקתו של קרח איז נישט אראפגעקומען מן, להודיעך אז מחלוקת איז ערגער פון עגל, שבט מצוה, פרק לז עמוד כב. טאג פון דעם עגל איז אראפ מן, מחלוקתו של קרח צו מארגנס איז נישט אראפגעקומען מן, להודיעך מחלוקת איז ערגער. במה דברים אמורים, ס'איז דא די וואך א מדרש, מ'דארף דאך אראפ גיין גלייך צום שורש פון די זאך, הערט א מדרש וועסט זאגן דער בריסקער רב האט געקאכט אין דעם מדרש, ס'איז טאקע א מורא'דיגע מדרש, וואס איז אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. די מדרש אליין זאגט אז מ'קען דאס נישט ארויסזאגן. משה רבינו, דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו לך רד כי שחת עמך, סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם עגל מסכה, דער אייבערשטער אליין, דער אייבערשטער זאגט מ'האט געזינדיגט. משה רבינו האט נישט צעבראכן די לוחות. ער האט נישט צעבראכן די לוחות. ויהי כאשר ראה את העגל ומחולות, דעמאלטס האט ער צעבראכן. פארוואס? איך פאר ליינען די מדרש, איך קען עס נישט ארויסזאגן אפילו. אתה מוצא זאגט די מדרש, בשביל שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך רד כי שחת עמך היה תופס בלוחות ולא היה מאמין שחטאו ישראל, האט נישט געגלייבט, וועם האט ער נישט געגלייבט? דער אייבערשטער האט אים געזאגט, דער רבונו של עולם זאגט אים דאס ער האט נישט געגלייבט ולא היה מאמין שחטאו ישראל, אמר אם איני רואה איני מאמין, איך זעה נישט, שנאמר ויהי כאשר קרב משה אל המחנה שלא שברון עד שראה בעיניו זאגט דער מדרש עס אזוי, אוי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים, זאגט דער מדרש, אפשר שלא היה משה מאמין בקדוש ברוך הוא שאמר לו כי שחת עמך, משה רבינו האט נישט געגלייבט דעם אייבערשטן כי שחת עמך, אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל, אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן, פונעם צדיק הדור, דער גרעסטער נאמן, אסור לקבל עדותו ולעשות דבר על פיו אם אינו רואה. זעהסט עס נישט מיט דיינע אויגן טארסטו עס נישט מקבל זיין. איך מיין אז ווען מען זאל פארשטיין וואס דער מדרש דא זאגט, אוי וויפיל מחלוקת וואלט נישט געווען, וויפיל צער און עגמת נפש'ן וואלט נישט געווען. אז דער אייבערשטער אליין זאגט דיר, ער האט געוואלט דעם אמת אויסלערנען אז ס'זאל זיין דער גרעסטער נאמן, אויב איך זעה נישט טוט מען נישט קיין מעשה. טוט מען נישט קיין מעשה. ער האט נאר געהערט עפעס, ער האט אים שוין אפגעזאגט פון די ארבעט, ער האט שוין איבערגעזאגט, שוין ווילד שלום בית זיך צעדרייט פון פון ארבעט, ער האט געהערט, ער האט געמיינט, ער האט געהערט. פון די ווייב פון אדם מן יחידי נאמן, דאס האט משה רבינו געוואלט אויסלערנען, מן יחידי נאמן, אסור לקבל עדותו ולעשות דבר על פיו, אם אינו רואה אויב ער זעט עס נישט. יא! אויף די תכלית, ווייל ווייל ווי זאגט די אלשיך הקדוש אז די גאנצע מחצית השקל איז נאר צו באווייזן די מענטשן אז ער איז א האלבער אן דעם צווייטן איז ער א האלבער. אז די גאנצע די גאנצע וועלט מיינט דאך א א א אן אחדות אז א מענטש אליין איז א האלבער. יעדן און די לובלינער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט פאר מיין טאטע זכרונו לברכה יארן צוריק, געווען דארט מיט מיין טאטן, האט ער מיר געזאגט אז זיין זיידע רבי לייבל אייגער זאגט אז משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו, זאגט ער משרתיו פונעם רבונו של עולם זענען די אידן, משרתיו פונעם אייבערשטן זענען אידן, שואלים הייסט בעטן, שאלה, שאלה בקשה, משרתיו שואלים ווען אידן בעטן זה לזה איינער אויפן צווייטן, דעמאלטס איז ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו, ווען איינער איז געטריי דעם צווייטן, משרתיו שואלים זה לזה דעמאלטס איז ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו. ארום און ארום. און דער עבודת ישראל זאגט די וואך וחנותי את אשר אחון זאגט דער עבודת ישראל דער קאזשניצער מגיד אז דער רבונו של עולם וויל מחונן זיין א מענטשן מתנת חינם ער וויל אים גיבן א מתנת חינם חנותי חינם מאכט די אייבערשטער אז ער זאל מחונן זיין פאר א צווייטן חינם און ממילא געבט ער אים חינם זאגט דער קאזשניצער מגיד עבודת ישראל די וואך

שנארט ער זייער שיין, ער זאגט אז, ער זאגט א איד דארף מזל, און ס'דאך ידוע וואס שטייט אין הלכה אז קומט שבת כאילו כל מלאכתך עשויה, אלץ איז געמאכט, אלץ איז פיין, אלץ, איי ער ווייסט דאך אז ס'איז נישט פיין, די די יסוד פון א אידן שבת, ס'ווערט שבת, אז ס'איז א נייע וועלט אינגאנצן, ס'איז א נייע, דאס איז די ווארט פון שבת, א נייע וועלט, דער שבת, דאס איז נישט ארעי ווייל שבת גייט נישט ארויס אויב דו מאכסט נישט קיין הבדלה, וועט זונטאג אויך זיין שבת. וועט מותר זיין דאך נישט אן טארסט נישט מאכן קיין מלאכה אויב מאכסט קיין הבדלה איז דער טייטש ס'ווערט א נייע וועלט בקביעות ס'איז נישט עפעס א ארעי ווי געדאכט עפעס א שבת ס'ווערט יעצט א נייע וועלט נישט כאילו כל מלאכתך עשויה ס'איז געענדיגט מיט אלע צרות ס'איז געענדיגט מיט אלע חשכות ס'ווערט א נייע וועלט נישט כאילו כל מלאכתך עשויה עפעס א מאמר עפעס א קמאי די מנוחת מרגוע ווייל ס'ווערט א נייע וועלט איז נישט קמניח זרה וועלט זייט איך מ'דארף אפילו אפילו הבדלה נאך דעם און אזוי דאס משפיע פארשטיין אביסעלע ווי די ארי הקדוש זאגט די וואך ווען דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו ועתה הורד עדיך מעליך ארויסנעמען די אלע קרוינען די אז יעדע איד האט געהאט צוויי קרוינען פון נעשה ונשמע און נאכן חטא העגל האט די אייבערשטער געהייסן אראפנעמען אלע קרוינען זאגט די ארי הקדוש אז ס'קומט שבת ערב שבת ביים זמן משה רבינו גיט עס צוריק די צוויי קרוינען פאר יעדן ישמח משה במתנת חלקו יעדער איינער ווערט פונקט ווי פארן חטא העגל

זאגט ווי קלאפט עס מיט די גמרא אין אין ביצה טז וואו משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ס'איז א מתנה א מתנה דארף נישט טורח זיין ס'הייסט מתנה טובה יש לי בבית גנזי וואס זאגסטו מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת אויף א מתנה נישטא קיין טורח אויף א מתנה נישטא קיין טורח אה האט ער זאגט אבער איז א מתנה און מען זאגט עס ידוע איינער געפרעגט אמאל די באר מים חיים וואס אלע ווייסן דאך ידוע און מפורסם אלע ווער ווייסט נישט א באר מים חיים שבת איז דאך געווען מען האט געפילט דעם עולם הבא זיין פנים די קאפ מיט אלע דינג איך מיט אלע משמעותן עס איז געווען מיט די באר מים חיים מיט ווילטע פלא איז איינער האט דאס דאס מאן געגאנגען צו באר מים חיים זאגט איך וויל עס אויך פילן וואס דער רבי פילט איך וויל אויך פילן אזוי שבת און דער באר מים חיים געזאגט יעצט איך ווינדער זיך אויף דיר ווי דאס איז דא א זון און שייך מיר זאל עס נישט זען אז איז דא א זון פלאקערט און שייך נו אלא מאי מיר זעט נישט וואס דאס אז איז דא עפעס פעך זפת די אויגן איז מזופף בזפת דארפסטו אראפ נעמען די פעך צו פילן וואס איך פיל זאגט ער

שבת פור. ער זאגט אזוי אז די מעשה איז אזוי, שבת פור, די טעג איז טעג וואס מען האט זיך דעמאלטס גערייניגט, בזמן הבית האט מען זיך יעצט גערייניגט, און ווי זאגט דארט אין די שפת אמת, ער זאגט זמן זה, די טעג, מסתייע לטהרת, מען רעדט שוין נישט וואס שטייט אין חסד לאברהם דער ערבי נחל, פרשת שמיני ברענגט אראפ דעם חסד לאברהם, ברענגט אראפ אז די דרייסיג טעג פון פורים ביז פסח, יעדן טאג נעמט ארויס דער רבונו של עולם אידן פון מ"ט שערי טומאה חלק אחד משלושים ממ"ט, ביז ס'קומט ערב פסח איז ער בשער. מ'גרייט אן דעם עולם אויפן ליל שימורים, ווי ר' מאיר פרעמישלאנער האט געזאגט אז פאר א פאר א אפערעישן, צו יעדע שארפע טעראפיסט וואס מ'דארף, איז פריערט א צום, פריערט טאר מען נישט עסן און טרינקען. דארף אויסליידיגן די מאגן. פאר אפערעישן דארף מען אויסליידיגן די מאגן. זאגט ער, ליל שימורים, דאס איז דאך ליל שימורים. איז פריער דארף מען א צום, דאס איז יעצט, נעמט ארויס יעצט, זיך אביסל רייניגן. אביסל רייניגן. זאגט די שפת אמת אזוי. הזמן זה, די האט געווען די פרה. זאגט ער, הזמן זה מסייע לטהרה, על ידי שבזמן שבית המקדש היו כל בני ישראל עסוקים בטהרה בימים אלה, לטהר עצמם לקרבן פסח. זאגט דער שפת אמת לכן הזמן מבקש תפקידו, די זמן מבקש און מסייע לטהרת הלב גם עתה, די הזמן מבקש תפקידו, די זמן מבקש תפקידו, אביסל טהרה, און הזמן מבקש תפקידו, און ממילא קומט אזא שבת מען גייט ליינען פרה, אין בית אהרן שטייט א לשון, הערט דעם לשון, צריך להאמין, אזוי שרייבט דער בית אהרן, צריך להאמין.

נאכן חורבן איז אויך געווען א פרה אדומה, חבריא מדכן בגלילא. דאס איז איין לחוקת עולם, אז ס'האט נישט מיטן בית המקדש. די צווייטע מאל לחוקת עולם מיינט וואס? בזמן הזה פרשת פרה, קריאת הפרשה, קריאת הפרשה, וואס איז מיט די ראשונים וואס האלטן אז ס'איז דאורייתא. נו דאס זעט אז צריך להאמין שכשם שנטהרים באפר פרה ממש, להקרבת הפסח כמו כן נטהרים בזמן הזה בקריאת פרשת פרה כל אחד ואחד, מ'ווערט, מ'רייניגט זיך, נו?

היות אונז האמיר דאך פריער געשמועסט אז פון פורים הייבט מען אן ארויסצונעמען אידן אין די דרײַסיק טעג פון מ"ט, יא? זאגט די בני יששכר מען מאכט יא שהחיינו, ווי מאכט מען שהחיינו אויף ברכו מ? ביי קריאת המגילה, על מקרא מגילה מאכט מען שהחיינו, דאס איז דער שהחיינו אויף ברכו מ, דאס איז דער שהחיינו. נו, מען גיט אונז א אפר פרה, די קריאת הפרשה, די אפר הפרה, די אמרי אמת ער ברענגט אזוי, ער ברענגט עס אין תרס ח, זאגט ער ס'איז ידוע פון רבי ר' בונם, אז אז רבי ר' בונם האט געזאגט כי תצא למלחמה על אויביך, אז אמאל האט עס געווען מלחמות, איז די פשוטע פשט געווען מלחמות. און די דרוש איז געווען מלחמת היצר. האט דער רבי ר' בונם געזאגט היינט נישטא קיין מלחמות, איז די פשוטע פשט כי תצא למלחמה מיינט מלחמת היצר. זאגט די אמרי אמת איז ער מוסיף אויף דעם זאגט ער אז אמאל ווען ס'איז געווען אפר פרה איז די פשוטע פשט געווען וועגן טומאת מת און די רמז איז געווען אויף טומאת היצר אבער היינט אז ס'איז נישטא קיין פרה אדומה איז די פשוטע פשט פון מלחמת היצר טהרת היצר די פשוטע פשט איז טהרת היצר אז די פשוטע פשט מיינט טהרת היצר ווי רב צדוק הכהן פון לובלין זאגט יעדן מאל די הפטורה האט מעין די קריאת הפרשה הפטורה פון זכור וואס איז געווען? פקוד פקדתי ס'איז דאך מחיית עמלק. וואס איז געווען די הפטורה פון שקלים פון ויכרת בן יהוידע דארט אין די ארט פון שקלים? אלץ איז מעין קריאת. קריאת פרשת פרה איז טהרת מת, יא? וואלט זיך געפאסט ס'זאל זיין פון טהרת מת, קוק אריין די הפטורה פון פרה. נאר אויף טהרה פון די עבירות, והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וואס איז די גאנצע די גאנצע הפטורה וואס איז דאס? זאגט רב צדוק אז פארשטיי איך גוט אז די טהרה מיינט מען דא טומאת מת מיינט מען פארוואס איז נגזר געווארן טומאת מת. א טהרה אין דעם שורש. נאט אריין דעם שטר שרייבט דארט אין רב צדוק דעם לשון קריאת פרשת פרו מועיל לטהר הלב כסיל משמאלו עם מטומאת היצר הרע קריאת פרשת פרו מועיל לטהר הלב כסיל משמאלו עם מטומאת היצר הרע אין דעם דאס גיבן א ביסל דא שאקל רבויצער א ביסל א שאקל א ריר חבריא כד מטאן להאי פרשתא הוו חדאן און ס'איז געקומען צו פרשת קדושים מ'קומט פרשת טהרה פאר דאס נאך פירען ווייסט דאס איז א גרויסע שמחה וששון א ווען ס'איז מרבין בשמחה מיר זאגט די אלטע זוטשקע נחל יצחק ער זאגט א פרה פרשת פרה פרה אדומה תמימה דו ווייסט פארוואס אדומה תמימה איז שוין רויט פון קאפ ביז פיס א בעל עבירהניק פון קאפ ביז פיס ער זאגט מען ס'איז דא טהרה קום רייניג זיך יעדער איינער, יעדער איינער זאגט מען קום זיך רייניגן אבער לאמיר זיך נעמען אין די הענט, ווי די הייליגע חתם סופר זאגט אזוי, אז די טהרה פון אפר הפרה וויאזוי גייט, ס'ווערט אפר און שפעטער אין די וואסער מי חטאת, זאגט ער א מענטש האט געזינדיגט פרה אדומה, ער ווערט אבער בהכנעה ביי זיך, ער ווערט הכנעה פון דעם, און שפעטער לאזט ער נאך א צוויי טרערעלעך ביי רעוא דרעוין, דאס איז די, זאגט ער די הכנעה דאס איז די אפר הפרה, און די טרערעלעך דאס איז די הזאת מי חטאת, זאגט ער, זאגט די הייליגע חתם סופר, דאס איז פרה בזמן הזה. נמצינו למדים די קריאת הפרשה דאס איז צריך להאמין שכשם שנטהרים באפר פרה ממש כך נטהרים בקריאת הפרשה און און להלכה ולמעשה רבותי ווי דער בית אברהם געזאגט מי יתן טהור מטמא לא אחד האט ער געשריגן דעם עולם מי יתן טהור מטמא וויאזוי ווערט א טמא טהור נאר מיט איין גרויסן ניין מיט איין גרויסן ניין און ער באשטעטיגט ביי זיך אז איין גרויסן ניין

און ער האט זיך אנגעהויבן אביסל צו גיין נאכאמאל, אבער ער האט זיך צוריק געהאלטן, און ער איז געגאנגען און ער האט זיך צוריק געהאלטן, איך האב מקבל געווען, און ביז אזוי אהין און אהער, ביז ער האט מחליט געווען, פשש, אזא גיבור בין איך? איך האב זיך אזויפיל איינגעהאלטן, נאך אפאר מאל די עצה, אויב אזוי קומט זיך מיר א גלעזל בראנפן, איז ער געגאנגען און געטרינקען אפאר גלעזער בראנפן. זאגט דער בית אברהם, אזארא פנים האט עס מי יתן טהור מטמא, זאגט דער בית אברהם, לא אחד, מיט איין גרויסן ניין, פרשת פרה לסדר טהרה, שבת פרה לסדר טהרה.

מה פרה אדומה מטהרת אף התורה דערפאר שטייט זאת חוקת התורה שטייט נישט זאת חוקת הפרה זאגט דער רוקח מיינט צו זאגן אז די גרעסטע הכנה פרשת פרה די ערשטע גרעסטע הכנה מיט די הייליגע גמרא די הייליגע גמרא ישמח ישראל ברענגט רבי איציקל ווארקער אמר בדבריו האחרונים פאר יציאת נשמה האט ער געזאגט אז די גרעסטע טהרה איז די הייליגע גמרא דאס שטייט אין ישמח ישראל רבי איציקל ווארקער זאגט די לעצטע ווערטער פאר יציאת נשמה

דורך תליתאי משה רבינו געווען שלישי מרים אהרן ומשה ביום תליתאי דריטע טאג לפרישה איז ביום השלישי מיינט תורה יתחטא בו ווי די טהרה ביום השלישי דאס איז דאס איז דאס איז תורה און ביום השביעי זאגט ער שבת קודש די צוויי טהרות מען גרייט זיך אויף אזא גרויסן שבת מיט די הייליגע גמרא ווי דער אור החיים הקודש ברענגט ער איז מיט ציון ברענגט ער מורא'דיגע זאכן זאגט אזוי ס'איז דא ביי טהרה ווייסן אלע אז ס'דא דריי טהרות ס'דא טבילה ס'דא הגעלה כשר'ן, און ס'איז דא די גרעסטע ליבון באש. זאגט ער אזוי דא, ס'איז דא טבילה, ס'איז דא הגעלה, ס'איז דא יסורים, תעניתים, יסורים, די גרעסטע טהרה איז ליבון באש אין די הייליגע גמרא, מען מאטערט זיך אויף א שטיקל גמרא, ליבון באש איז די גרעסטע טהרה, זאגט די אור החיים הקדוש. ליבון באש, די אור החיים הקדוש זאגט די וואכעדיגע סדרה די עולם געדענקט זה יתנו. מען זאגט דארטן כי תשא את ראש בני ישראל און מ'קאן נישט פארשטיין זאגט ער וואס איז די כופר נפש וואס איז ונתנו איש כופר נפשו וואס איז די כופר נפש זאגט דער אור החיים הקדוש מיט זה יתנו מיינט יכוון לספר תורה ווייל דאס שטייט לעבן דעם אייבערשטן און זה יתנו דכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך און ער זאגט דער אור החיים הקדוש דער רבונו של עולם האט געזאגט פארן מלך

ווי זאגט ער דער שארית מנחם די ווישעווער א זיס ווארט, ער זאגט מי יתן טהור מטמא לא אחד, זאגט ער אזוי, טמא במילואו פיל אן דעם טמא, ט, ט י ת, מ, מ מ, אלף, יא, פיל אים אן דעם טמא, ט, ט י ת, מ, אלף, וויפיל איז דאס גמטריא? ת ר י, זעקס הונדערט צען, וויפיל איז גמטריא פון תורה? ת ר י א, מיט איינס מער. פארוואס ווייל מיט תורה גייסטו עס אריבער די ערגסטע טומאה אפילו ביסט א טמא במילואו. אפילו ביסט א טמא במילואו גייסטו אריבער מיט תורה מיטן בלאט גמרא ווי דער אור החיים הקדוש האט יעצט געזאגט כאילו הקריב כל הקרבנות המכפרות. טייטשט ער אזוי, טייטשט ער מען שרייט ווען טמא במילואו לא עלינו, פוה, עס איז טמא במילואו, טמא במילואו.

ווען מען וויל איז דאס זיס, זיס מען וויל איז דאס זיס, און וואס דו ברענגסט מיט די תורה שטייט נישט. גיי הייב זיך אויף און גיי צו צום שאפע און נעם ארויס א גמרא, וואס ברענגט מיט די תורה, וואס זוכסטו א סגולה אויף תורה זוכסטו. לאמיר מסיים זיין, ווי האט מען געזאגט, לערנען מוז מען, דאווענען דארף מען.

משה רבינו, משה רבינו שלא יאמרו מ'זאל נישט זאגן איך בין נישט געווען כדאי לבקש עליהם רחמים, לבקש עליהם רחמים, משה רבינו עניו מאוד מכל האדם מ'זאל נישט זאגן, זאגט דער בית אהרן א מוראדיגע ווארט. ער זאגט משה רבינו האט געבעטן דעם אייבערשטן, וואס וועט מען זאגן, אז משה רבינו האט זיך דער געהאלטן דער ערגסטער, עניו מאוד מכל האדם איך בין דער ערגסטער מענטש,

ער איז געגאנגען מיטן זון די אינגע רבי ר' שלמה דוד יהושע און ער איז געגאנגען מיט א נייע איבעצע האט די בית אברהם געזאגט פארן אינגע רבין פאר ר' שלמה דוד יהושע האט אים געזאגט אזוי איך מיטן טשורטקעווע קאפטן און דו מיטן נייעם קאפטן ס'זיצן דארט אין סוף און צו שטיין אין אויבן אויבן אן מיט מ'כאפט די הימלען ס'זיצן אינטן און זיצן א אינגעלע וואס זיין טאטע דארטן וואס זיי האבן דארטן מצות קוים שיר

און נישט נאר צעקה פון א דל, נאר אמאל ווען די צעקה איז דל אויך, ווייל די בן איש חי ברענגט עפעס א אינטערסאנטע מעשה אין עוד יוסף חי פרשת מטות, ברענגט די בן איש חי א גאר אינטערסאנטע מעשה, זאגט מעשה באיש תם וישר וואס האט נישט פארשטאנען קיין ווארט לשון קודש, איש תם וישר האט נישט פארשטאנען קיין ווארט לשון קודש, ער האט געזאגט וואס איז דען, דאווענען איז דאך לשון קודש, ער האט נישט פארשטאנען, ער האט נאר געהערט ווי די חזן איז מסלסל, אלו ואלו נשרפים בבית הדשן.

ס'איז געווען א צעקת הדל א צעקה וואס איז דל אבער ס'איז געווען פון הארץ. די כבר קדמו אויף די בן איש חי די מעשה, דער אור חיים הקדוש ברענגט שוין די מעשה, ער ברענגט עס בקיצור אין ספר ראשון לציון אין ראשון לציון אין משלי ג' ברענגט ער עס דארטן, און ער האט וואס ער איז מסיים מיט דעם דער אור חיים הקדוש, כי כל אשר יכוון לבו לרצונו יתברך אז די הארץ איז איז השם יסיר המעקשים למישור.

בכוונות נפלאות ונגלה להם מן השמים שהתפילה שאמרו היא נפלאת ס'איז נפלא רק מפני שלא היה להם הכנעה היו מוכנים להיענש לולא אחד שהיה לו הכנעה ובזכותו ניצלו כולם. אומזינסט זענען אלע געראטעוועט ווייל דארט איינער געווען מיט הכנעה. דאס איז די תפילה, די תפילה איז די הכנעה, די.